היום יום כ ז שבט, אדוני אבי מורי ורבי כותב באחד ממאמריו, מיין פאטער דער רבי רשב שרייבט אין איינע פון זיינע מאמרים, חסידים הקודמים עשו הסכם בנפשם, די פריע חסידים, די אמאליגע חסידים, האבן געמאכט א הסכם, זיי האבן מחליט געוועזן א שטארקן נפשיות'דיגע הסכמה, שכל דבר המותר, יעדער ערלויבטע זאך, אך שיש לו איזה רצון וחמדת הלב לזה, אבער מען האט עפעס א שטיקעלע ציאונג צו דערויף, און מען האט א נייגונג אז מען וויל דאס האבן אדער טון, לא יעשנו, זאל מען דאס ניט טון.

ודורשין, דער אדם התחתון, בפרט נאך א בעל תשובה, דארף ער זיך משנה זיין, ער דארף פארלאזן דעם חטא, אוועקגיין בפועל, אי דאס איז דער ענין פון גורעין, מען זאגט א מענטשן על דרך ווי מען זאגט א נזיר, זאגט מען אים לכרמא לא תקרב, זאלסט נישט דורכגיין קיין וויינגארטן, ווייל מען וויל אים ציען אינגאנצן אין דעם אנדער קצה ער זאל נישט נכשל ווערן. על דרך זה איז דא דער ענין פון גורעין, מען דארף אוועקגיין, מען דארף מונע זיין, מען דארף ווינציג מאכן אט די אלע מעשיו הקודמין און מוסיפין, און מען דארף ווערן נענטער צו דעם אייבערשטן, נענטער צו די ענינים וואס דער אייבערשטער וויל, וואס דאס איז דער ענין התשובה. ודורשין, און דערנאכדעם הייבט מען אן קלייבן אין די קליינע פרטים זאכן, אפילו ניט נאר די גרויסע ענינים נאר אפילו די איידעלע ענינים. און ער זאגט אז דאס איז די תנועה אז מען דארף אוועק גיין שכחי עמך ובית אביך, מען דארף אוועק גיין פון די אלטע רגילות'ן, און אזוי הייבט זיך אן די עבודה אז מען זאל זיך אפטראגן, דער עיקר דגוש איז אויף דעם ענין פון גורעין, מען זאל זיך אפטראגן, אוועק גיין פון גראבקייט און פון חומריות. און דא ברענגט דער רבי, און פון חסידים הקודמין האבן זיי געמאכט א הסכם בנפשם אז יעדער ערלויבטע זאך, אויב אבער מען האט א נייגונג צו דערויף, מען האט א ציאונג צו דערויף,

דער פריער דער רבי רשב ברענגט אויכעט אין קונטרס העבודה ברענגט ער אויכעט אט דעם ווארט און ער זאגט אז דאס איז געוועזן א החלטה וואס אחד החסידים הגדולים האט געמאכט איידער ער איז אריין צום אלטן רבי'ן אויף יחידות דעם ערשטן מאל ביים רבי'ן צייכנט ער צו אויכעט צו די מעשה און ער זאגט אז דאס איז געוועזן ר' שמואל מונקאס וואס ער האט געמאכט די החלטה און ער פארבינדט עס מיט די מעשה מיט ר' שמואל מונקאס וואס ער האט ארויסגעווארפן די פלייש במי, בכלי השופכין און דאס איז געווען דערפאר וואס ס'איז געווען צו דערויף א גרויסע גלוסטלונג און א גרויסע ציאונג איז דער פריערדיגער רבי דערציילט די מעשה באריכות, ס'דא עטליכע מאל וואס ער דערציילט די מעשה אבער ס'דא אין די רשימה וואס ער האט ארויסגעגעבן צו ח"י אלול תש"ג, איז דארטן איז דא די אריכות הסיפור וואס ער דערציילט ס'איז געוועזן א גרויסע התוועדות ביי חסידים די ערשטע יארן פונעם אלטן רעבן, און דארטן זענען געוועזן די ארזי הלבנון, זקני החסידים וואס האבן נאך זוכה געווען זיין ביים בעל שם טוב און ביים מגיד, גרויסע חסידים, איז געקומען דער שוחט ר' נתן דער שוחט האט געבראכט א גוטן פארבייסן א געבראטענע לונגען, ביי דעם פארברענגען איז געווען ר' שמואל מונקאס, וואס צווישן לומדים און חסידים משכילים איז ר' שמואל מונקאס געווען גערעכנט א חסידישער שטיפער, אין לערנען, ניט אין נגלה ניט אין חסידות האט מען פון אים ניט געהערט, פון אריכות חב"ד דאוונען האט מען פון אים ניט געזען, ער איז געווען פרייליך און שטיפעריש ביי יעדן פארברענגען, און רבי שמואל מונקאס איז געווען דער שמש, ער פלעגט ברענגען משקה און טיילן דעם פארבייסן. ווען מ'האט געבראכט דעם פארבייסן פון דעם שוחט, האט מען דעם טעפל לונגען אוועקגעגעבן רבי שמואל'ן ער זאל דאס צוטיילן. רבי שמואל איז געוועזן זייער צופרידן און זייער פרייליך, ער האט געכאפט דעם טאפ און אנגעהויבן טאנצן און געמאכט פארשידענע קונצן און ווען מען האט אים געבעטן א שטיקל פלייש האט ער זיך ארויסגעדרייט, געטאנצט, אבער ניט געגעבן עסן. ס'איז דורכגעגאנגען א לאנגע וויילע, עטליכע שעה, ביי די יונגעלייט האבן זיי מחליט געוועזן, עהה, מ'איז פארט געווען הונגעריג און מ'האט געוואלט עפעס עסן, און ס'איז געווען געבראטענע לונגען, האבן די יונגעלייט באשלאסן מ'וועט עס נעמען בזרוע. ר' שמואל מונקאס האט באמערקט אז דאס איז שוין ערנסט, האט ער געגעבן א שפרונג, געכאפט דעם טאפ, און אריינגעווארפן אין צעבער מיט די אומריינע וואסער, און איז אוועק א פרייליכן קאזאצקע טאנץ. אלע זענען געבליבן עפעס אזוי איבעראשט, וואס הייסט בל תשליך, בל תשחית, ווי טוט מען דאס אזא זאך? קיצור מען דארף מקיים פסק זיין. ר' שמואל האט געהערט אז מען דארף מקיים פסק זיין, האט ער געגעבן א שפרונג אויפן טיש און זיך אויסגעלייגט מען זאל אים מקיים פסק זיין. די יונגעלייט האבן אים געגעבן ביד רחבה, ווען ער האט דערפילט אז מען האט שוין געענדיגט, איז ער אראפגעשפרונגען פון טיש, קאלטבלוטיגערהייט אוועקגעגאנגען אינמיטן נאכט זוכן אין ליאזנע אביסל פארבייסן פאר דעם עולם. דער אייבישטער האט אים געהאלפן, ער האט געקלאפט פון טיר צו טיר און געפונען א גרויסע שיסל מיט זויערע קרויט און געקומען ברענגען דעם עולם פארבייסן אויפן פארברענגען. די יונגעלייט זײַנען ניט געווען אַזוי צופֿרידן, זײַנען געווען גאַנץ בייז, וואָס הייסט, ער האָט בײַ זיי צוגענומען די געבראָטענע לונגען. ביז ווי ניט ווי איז אַרײַנגעלאָפֿן דער קצבֿ מיט אַ גרויסן געשריי און שרײַט, ייִדן, עסט ניט די לונגען, עס איז טריפה! אלע זיינען געבליבן פארגליווערט פון דעם געשריי, און דער קצב איז מסביר ס'איז געווען א גרויסער טעות, די קצב'טע האט אוועקגעגעבן דעם שוחט א טריפה לונג אנשטאט דעם כשר'ן, און ווען דער קצב איז געקומען אהיים און ער האט געכאפט וואס דא טוט זיך, איז ער גלייך געלאפן און אויפגעוועקט דעם שוחט, פרעגט אים וואס טוט זיך מיט דעם לונג, און ער האט אים געזאגט אז מען האט עס אוועק געשיקט צו די חסידים אויף פארבייסן, ביים פארברענגען איז ער אוועק געלאפן צום עולם צום פארברענגען זאגן זיי אז ס'איז טריפה, ווען חסידים האבן דערהערט אזא מעשה אה! דארף מען אים ערשט מקיים פסק זיין. ווי קומסטו פראווען מופתים און רוח הקודש זאכן? א קיצור מ'דארף מקיים פסק זיין און ר' שמואל איז ארויפגעשפרונגען ווייטער אויפן טיש און ער ווארט אז מען זאל אים ווידער שמייסן אבער דא האבן די יונגעלייט ניט געאיילט זיך אים מקיים פסק זיין און די עלטערע חסידים האבן געזאגט ר' שמואל'ן זיי האבן אים געהייסן אראפגיין פון טיש און זיי זאגן אים זאגט אונז פון וואנענט האסטו געוואוסט אז די לונגען זיינען טריפה? האט ר' שמואל געענטפערט, איך האב ניט געוואוסט גארנישט, ווען איך בין געגאנגען דעם ערשטן מאל צום רעבן אויף יחידות האב איך געמאכט א הסכמה בלב אז קיין געשמאק, קיין געשמאקן דבר גשמי זאל איך ניט וועלן, ווען מ'האט געבראכט דעם פארבייסן האט זיך מיר זייער געוואלט. און איך האב געזען אז אלע ווילן דעם פארבייסן, האב איך מחליט געוועזן אז עס איז געוויס א דבר איסור, ווארום א דבר היתר האט ניט אזא כח המושך. און בפרט נאך ווי ער גיט איבער אז ער האט געזען, ניט נאר ער האט געוואלט, נאר אלע האבן געוואלט, און מ'האט נאך געוואלט גיין בכח, זאגט ער אז דאס קען ניט זיין, דאס איז א סימן אז ס'איז נישט ווי ס'דארף צו זיין, עס האט אזא כח המושך, על דרך ווי דער רבי האט געזאגט ורב תבואות בכח שור, דער כח המשך פון נפש הבהמית איז שטארקער ווי דער כח המשך פון נפש אלוקית וואס ער איז אדם, און דערפאר האב איך ארויסגעווארפן די לונגען אין די אומריינע וואסער, איז דאס איז דער ווארט וואס דער רבי רש"ב זאגט אין מאמר, אז חסידים הראשונים האבן געמאכט א הסכם, און דאס.